צוריקגעשמועסט, און ייִדישע פּאָעטן האָבן זייער ליב דאָס דאָזיקע וואָרט, זענען די דערמאָנטע טיטלען פֿון שאַפֿערס לידערביכער דווקא נישט אַזוי אויסנעמלעך אָריגינעל, סײַדן דאָס זעקסטע, און דער עיקר דער נאָמען פֿון יעדן ליד פֿאַר זיך. מיט אַ פּאָר הונדערט יאָרן צוריק איז דאָס קענען שרײַבן געווען אַ גרויסער אוצר, דאָס פֿאַרמאָגן אַן אייגענעם, חותם פון מעטאל איז געווען א סימן פון גרויס חשיבות פון יחיד אין דער געזעלשאפט, און אונזער פאעט משה מ. שאפיר, וואס האט ליב קליינע עקסטרעוואגאנצן, האט פאר זיך באשלאסן צו באנוצן זיך מיט אזא מין חותם, א קליין זינגפייגעלע. אבער היות דאס קענען שרייבן איז היינט צו טאג נישט אזא גרויסער אוצר, באנוצט זיך שאפער ביי יעדער געלעגנהייט מיט אנצייכענען א פיצינג זינגפעגעלע. אזוי אין יעדן בריוו, אין יעדן דאקומענט, אין יעדן כתב יד, און מן הסתם מיט אנגעצייכנטע צוויי זינגפעגעלעך אין יעדן ליבע בריוו. ווען האב איך מיר דאס ערשטע מאל באגעגנט מיט משה מ. שאפירן? פשוט איך געדענק נישט. אבער ער האט ליב אויף הויך קול צו פארגעסן. גאט האט אים באטיילט מיט אן אויסנעמליך גוטן זיכרון, בארימט ער זיך דערמיט, אבער פארקערט, ער מאכט דעם אנשטעל, סאלידאריזירט זיך מיט די פארגעסערס. און לאמיר טאקע נישט פארגעסן צו דערמאנען אז שאפער האט אנגעהויבן לעצטנס זיינע לידער אילוסטרירן. מ. מ. שאפער, נישט נאר אן אריגינעלער, אפילו א קאמפליצירטער פאעט מיט אלערליי חסרונות און אלע מעלות, מעלות צוויי מאל אזויפיל. אמאל, אמאל, מיט אפאר צענדליג יארן צוריק, איז מיר אויסגעקומען צו כאפן א חבר'ישן שמועס מיט יעקב גלאטשטיין, זכרונו לברכה, און פונקט וועגן משה מ שאפיר איז גלאטשטיין נישט קיין אנהענגער שאפערס, ער מיינט אז שאפער איז צו פאלקסטימלעך און דאס איז נישט צוגעפאסט צו א היינטיגן פאעט, א היינטיגער דארף האבן מער פארנעם, זיין מער אגרעסיוו. ליגט פונקט אויפן טיש בשעת אונזער שמועס שאפער'ס א בוך, און איך לייען דערפון אפאר שורות לדוגמא. איך האב געזוכט די חכמה אין די ביכער, און האב געפלאנצט א גארטן אויפן ווינט. צי וועט די שטילקייט שטילן אלע וויכערס, און וועט מיך רייניגן פון חכמה זינד? הייבט גלאטשטיין אויף זיין קלוגען ווייזפינגער, אויב אין דעם בוך זענען דא אסאך אזעלכע פסוקים, צי איך צוריק א גרויסען טייל פון מיינע קריטישע באמערקונגען. און דא אזוי ווי אינסצעניזירט קומט אריין שאפער. גלאטשטיין האט פיינט געהאט צו רעדען אין ארבל אריין, זאגט ער אפען, איך האב דא נארוואס שארף קריטיקירט אייער נייע לידער זאמלונג. הייבט שאפער אן גיך גיך צו רעדן ווי אלעמאל ווען ער וויל גיך עפעס זאגן, אבי ער האט כאטש א העלפט איבערגעלאזט. און אן שארפע אריינזאגעכצן, ווי אידישע שרייבער קענען דאס צומאל, האט זיך אנגעהויבן א הארציגער חברישער שמועס וועגן פאעזיע בכלל און אידישער בפרט. און אזוי ווי איך בין דער איינציגער עדות פון דעם דאזיגן חבר'ישן שמועס, בעט איך מיר גלייבן אז אזא הארציגן שמועס צווישן פאעטן האב איך זעלטן געהערט. אגב זענען די ווענט פון דער אידישער ביבליאטעק אין מאנטרעאל אויך עדות פון דעם שמועס פון אונז דריי. ווי יעדער גוטער פאעט האט אויך שאפער ליב וואס אנדערע האבן נישט פיינט אביסל כבוד. אבער ער מאנט נישט, פאדערט נישט. מען קען ליב האבן א מעסטל חבר'ישן כבוד שטילערהייט, ווי משה שאפער, און דאך זיין און בלייבן אן ערליכער עניו. א שטאלטנער, א הויכער, מיט א פנים פון א מענטש וואס בייזערט זיך זעלטן, אפילו אז מען טוט אים אן עוולה, פארשווייגט ער זי בעסער. פון בייז וועט דאך קיין גוטס נישט ארויסקומען, פון גוטס אפשר. און ער וועט גלייבן און האפן. גראד אים האט גאט קיין צער נישט געקארגט, אבער שאפער האט אפילו אויף גאט זיך נישט געבייזערט, העכסטנס א צוגעפאסט ליד אנגעשריבן און געווידמעט דעם כביכול, וואס זיין נאמען טאר מען נישט אנרופן איידער מען האט זיך די הענט נישט געוואשן. די באשטימטע צאל זייטלעך פאר דעם שאפער פן פראפיל ענדיגן זיך און מען דארף מסיים זיין. אבער דא קומט אנטקעגן שאפער'ס א כאראקטעריסטישער שטריך אזוי אין לעבן און אזוי אין די כתבים. זיין פאעזיע איז פול מיט שורות ציטאטן וואס בעטן זיך, לויפן נאך דעם שרייבער, פארגעסט מיך נישט, ציטירט מיך. אזא פאדערונג פון ציטאטן פון אידישע לידער קען מען נישט פארבייגיין און זיך נישט וויסנדיג מאכן. איך וועל מסכים זיין אויף א פשרה. איך וועל ציטירן איין ליד, דערפאר אבער דאס גאנצע אות באות און אזוי קלאר ווי א געשליפענער דימענט,

ווי דעם קאָרנבלימל אין זײַן בליִען. און ס'איז מיר אַזוי פֿינצטער, ווי דער ווערבע אין איר וויינען, ווי דעם לעמעלע אין זײַן בלאָנדזשען, ווי דער סאָווע אין איר קלאָגן, ווי דעם חשוון-רעגן אין זײַן קדיש-זאָגן.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי.